צו די קינדער צו די ווייב? צו די ווייב. אוודאי, אמונה! נו נאך איינער וויל עפעס אריינווארפן מאכן א שיינע שמי א שיינע שמועס? אמונה, רעדן שיין אינדערהיים? וואס? נו נו אפגעהיטענע שפראך רעדן שיין צו די קינדער אלעס איינס אלעס איין זאך די הייליגע רבי ברענגט אין ליקוטי מוהרן שוין גיב מיר א ליקוטי מוהרן

צווייטע חלק, סימן עין ד', זאגט דער הייליגער רבי, פסח איז פה סח, אזוי ווי ס'ווערט געברענגט פון הייליגן ארי, חג המצות, פסח איז פה סח, די מויל הייבט אן שמועסן ביז מען איז גוט ארויס פון מצרים און מען איז געווען ביי פרעה, פרעה איז פה רע, א שלעכטע מויל, פאר מען האט אמונה פאר מען עסט די מצה, פאר מען האט אמונה, א מענטש לעבט דא אזוי. ער אן צו רעדן מיעס, הייבט ער אן צו שעלטן, הייבט ער אן צו שרייען, ער ווערט אויפגערעגט און רעגט זיך אויף, און די קינדער ליידן די ערשטע, נאכדעם די ווייב, נאכדעם מענטשן, א מענטש וואס האט מענטשן, קען טרעטן אויף מענטשן, האט א שטיקל מלכות, מלכות דסטרא אחרא, דאס איז אן די רבי, די רבי זאגט אז יעדע מענטש האט מלכות, יעדע מענטש האט אין זיך א פירערשאפט, יעדע מענטש, גוט קוקן, און מלמד קענען מלמדים קענען שוין זען אין חדר קליינע קינדער א כיתה פון פיר מ'קען שוין זען ווער ס'וועט זיין א ראש ישיבה ווער ס'וועט זיין א מפורסם ווער ס'וועט זיין א פרעדיגער ווער ס'וועט אבער אפילו די יונגלעך וואס רעדן וואס וואס קענען נישט געוועלטיגן אויף די קינדער ערגעץ וואו אדער אינדערהיים אויף די יונגערע ברודער אדער די יונגערע שוועסטער האט ער א מלכות ניין כ'געב דיר נישט כ'געב דיר יא ניין ניין, ס'מיינט א מלכות. דער רבי זאגט נאר א מענטש דארף זען אז עס זאל זיין יתגדל ויתקדש שמיה רבא, געבן די מלכות פארן אייבערשטן. נישט שלעכטס איז. מלמדים פרעגן מיר אלץ, טיטשערס פרעגן מיר די מוסד, דא א קינד וואס וואס פירט, וואס פירט, זאג איך נו, עמו אנכי בצרה, איך בין אויך געווען א קינד אין חדר, מיין גאנצע כיתה איז געווען מיינע שמשים, וואס האב איך געקענט טון? אן דעת, דריי יאר, פיר יאר, פינף יאר, שאלה איז נאר וואס די קינד טוט מיט זיין מיט זיין מלכות, אז די קינד טוט גוטע זאכן, יא מען גייט זיין גוט און מען גייט פאלגן די רבי, און ביי ביי לאנטש פירט ער אן די געים, נו, אבער ער שטופט נישט קיין קינד און ער, מלכות מוז נישט מיינען אז עס איז א שלעכטע זאך, דא מלכות דקדושה, נאכדעם דא מלכות דסטרא אחרא, ער נעמט די זאך פאר זיך, איך איך איך און ווער ס'גייט נישט ווי מיר און ווער ס'טוט נישט ווי מיר.

קללות, שעלטן, ניבול פה רחמנא ליצלן, דאס דארף מען זייער אכטונג געבן ניבול פה דאס איז וויסן, באקומען א בריוו פון א בחור'ל שרייבט ער מיר ער ארבעט אין ארץ ישראל, א בחור אין ארץ ישראל א טייערע בחור, מקורב געווארן מקורב געווארן היכל הקודש, שרייבט ער מיר אזא בריוו מ'האט אים אריינגעשלעפט ערגעץ אין א געוויסע סארט דזשאב, דו קענסט זיין אין ישיבה און דו קענסט אויך ארבעטן, אבער איך האב זייער מורא ווייל איך געדענק מיין ברודער איז געווען זייער א איידעלער פאר צוויי פאר צוויי יאר צוריק מיין ברודער איז געווען זייער א איידעלער זייער א תמימות'דיגער יעצט זעה איך דארט אין די ארבעט קוקט אויס אז ס'דא דארטן עפעס נאך אינגעלייט וואס מ'רעדט מ'רעדט מיאוס און מיין ברודער איז געטוישט געווארן מקצה אל הקצה סאו וואס זאל איך טוהן מיט מיין ארבעט כ'האב מורא איך וועל אויך איך וועל אויך אזוי ווערן איז א מענטש א מענטש הייבט אן צו עקטן, זיך אויפצופירן, מיט וועמען ער דרייט זיך. א מענטש כאפט זיך אפילו נישט. א מענטש הייבט אן, ער איז אריין אין א אנדערע, אנדערע ענווייראמענט, אין א אנדערע אפיס, אין א וועירהאוז. פלוצלינג הייבט ער אן עפעס אנדערש זיך צו פירן. ביז יעצט האט ער זיך געפירט אזוי. ער כאפט אליינס נישט. ס'איז אומדירעקטע. אינפלוענס, השפעה, אומדירעקט, דאס קען מען זיך נישט כאפן, אזוי איז עס. א מענטש וואטשט, אויב טייפט ער, ער ווערט פארליבט אויף א געוויסע, עפעס א געוויסע חכם וואס ביי אים איז עס א חכם, און ער הערט אויס זיינע תורת לאקשן, אומוויסנד וועט ער אנהייבן מאכן זיינע תנועות. נו, ביי אונז איז דאך די זעלבע זאך. אז אז איך האב זיך אזוי אריינגעקוקט אין מוהרא"ש צען יאר.

דער רבי דער רבי האט אזוי געטון, מ'דארף עס נישט נאכמאכן, מ'דארף עס נישט נאכמאכן, אבער מ'האט אזוי ליב געהאט דער רבי, מ'האט אנגעפאנגען קאפיען, און מענטשן קאפיען די קאפיער, און מ'קאפיעט די קאפיער, און ביים טאנצן צו זען אין ברסלב געט זיך איינער אזא אזא צופאר, א טאנץ ארויף, דער רבי פלעגט אזוי טון, נישט דער רבי האט געזאגט אז דאס דארף מען טון, דער רבי זאגט אז מען וויל ווערן אזוי ווי מיר, מען וויל ווערן א צדיק, דארף מען אסאך רעדן צום אייבערשטן, מען דארף נישט נאכמאכן די זאכן, אבער אזוי איז עס, די ווייסט א מענטש ציט זיך אזוי ארויף און הייבט אן, אויך אנגעפאנגען אזוי צו, די די די האסט גענומען א נייע דזשאב, די דרייסט דיך דארט אין א אפיס, און די זעסט אינגעלייט מיט מיט זעען אויס חסידישע אינגעלייט און ער רעדט אזוי גראב, הייבט ער אויך אן רעדן גראב, איך קען פארציילן א שרעקעדיגע זאך וואס איך אליינס האב געהאט. ס'וועט זיין א שרעקעדיגע זאך אויב מרדכי וועט וועלן ארויסקאטן פון די שיעור קען ער עס ארויסקאטן אויב וויל קען ער עס לאזן. געווען א מלמד אין א תלמוד תורה. איך פלעג אסאך רעדן צו די קינדער פון אמונה און פון קומט מיר צו דארט איינער פון די גרויסע גרויסע תלמידי חכמים פון יענע קהילה, יא. און ער וויל מיר עפעס זאגן אז איך זאל נישט רעדן צו די קינדער צו סאך פון

און איך הייב דאס אן, איך גלייך נישט סתם דאס איז א וועג וויאזוי מען רעדט, זאגט מיר איינער דו ווייסט וואס דאס דו ווייסט וואס דאס וואס זאגסטו דא? דער באשעפער אין הימל וואס אומווילנדיג איך זע דער איד זיצט אין בית מדרש און ער לערנט שבת צופרי מדרש און ער געפעלט מיר ער האט א גוטע קאפ איז א גוטע בעל הבית ער איז א גוטע בייער פאר א גרויסע קאמפאני ער שאפט גוטע סחורה און ער סיי מדרש סיי זיינע קינדער, בקיצור א נייעס וועט וועסטו אים נאכמאכן און און די הייבסט אן צו רעדן מיט אים, מענטש דרייט זיך מיט מענטשן אדער ער וואטשט ער וואטשט געוויסע זאכן און בלא יודעים צו ער וויל צו ער וויל נישט, נו, דער קינד ווייסט יא וואס ער זאגט, די קינדער קענסטו הערן קליינע קינדער זאגן ווערטער, אונז האבן מיר געהאט אונגערישע באבעס האבן גערעדט.

ער מיך אראפ ברענגען, מיך אראפ ברענגען, אז ער וועט רעדן צו מיר מיעסע ווערטער, וועל איך דאך ווערן אינגאנצן פארשמירט. דאס וועסטו יא קומען דערציילן. דאס וועסטו אפשטעלן. קומסט אריין אין ארבעט זעסטו אינגעלייט, דארט דאווענט נישט קיינער, דארט איז נישטא קיין מנחה, דו פרעגסט ווען, ווי איז מנחה? דא וועט מען דיך אויס, יונגערמאן קום אהער, דא וועט מען דיך אויסלערנען א נייע מנחה, זאגט א מענעדזשער פאר איינעם, דא וועט מען דיך אויסלערנען א נייע מנחה, דא ארבעט מען, מען דארף אהיים ברענגען. געלט דארף זיך אוועק לייגן, דו האסט פארגעסן פון די אלע ישיבה קטנה מעשיות וואס האסט געהאט אין ישיבה? איך ווייס ווייטער ביי מיר, איך דארף דאווענען מנחה, איך דארף נישט זיין פארנומען מיט יענעם, אבער יענער הייבט אן רעדן ניבול פה, נעמט נישט לאנג, א טאג צוויי דריי, ערשטע טאג ציפט עס ניבול פה, די צווייטע טאג ווערט מען באקוועם מיט דעם, דריטן טאג האט מען נישט הנאה אויך, אבער מען הייבט עס אן צו זאגן, מען קען זיך נישט, מען קען זיך אפילו נישט באהערשן, פלעג זיין בחורים אין ישיבה. וואס איך פלעג הערן א ווארט פון זיי א ניבול פה ווארט און איך זאגט ער נישט ישיבה ישיבה דאס קען מען נישט שטאפן אין איין ישיבה דאס קען לויף לויף לויף פאר די קאל וואס דאס איז די שרייבן פלעגט זיין ווען די בחורים שפילן באל און סגייט א סגייט ארויס קומט ארויס א ווארט איך וואס די רעדסט ניבול פה זאגט ער מיר איך בין יעצט אריינגעקומען אין ישיבה איך האב יעצט געהערט אנגעפאנגען הערן דרשות פון נישט רעדן ניבול פה איך איך רעד דאס שוין יארן איך קען עס נישט אויף איינמאל סטאפן געב נאך דרשות דרשות דרשות האב איך געזען אז ס'איז א זאך וואס איז איינגעגעסן אומווילנדיג אומווילנדיג א מענטש כאפט זיך אפילו נישט וואס ער זאגט כאפט זיך נישט וואס ער זאגט אדער. די בחורים דרייוון מיר אסאך מאל און אינמיטן קען מען פילט מען פארלירט איינער קאט דיך אריין דעמאלטס קענסטו נישט טראכטן וואס די גייסט זאגן אז די ראש ישיבה זאל הערן די ראש ישיבה זאל דיך ארויפקוקן דעמאלטס קומט ארויס די אמת כ'מיין וואס די ביסט צוגעוואוינט די גייסט זאגן א מיסע ווארט די מוסר איז שיט איך הער עס אינדערהיים איך בין ביי אונז אין די משפחה דאס איז א נארמאלע ווארט דאס איז דאס די ווארט איך קען נאך אנקומען איין טאג צו דעם דורך אסאך זאגן משניות זאגן גמרא מ'קען זיך נישט פארשטעלן אפילו א מענטש זאל ליגן אין שאול תחתית, ווייסט ווי מ'זעט אויס שאול תחתית? מיט א שטריימל, מיט א בעקיטשע, מיט א ווייסע שאל, מיט א רעזשוואלקע, און די מח איז נישט מסודר, די מויל איז נישט מסודר, דאס איז שאול תחתית. מענטשן מיינען מ'רעדט וועגן שאול תחתית, שאול תחתית, וואו דער שאול תחתית ווארט אין ברסלב, אלץ שאול תחתית, שאול תחתית, שאול תחתית, מקורב געווארן צום רבי'ן, און שוין.

אבי אבות הטומאה טומאת מת, מענטש טראכט נאר, איך האב נישט געטון, נישט געטראכט פאר איין רגע, עפעס א מחשבה פון ניאוף, אבי אבות הטומאה מבחינת מת, השם יצילנו, נישט געטראכט איין שלעכטע, איין שלעכטע מחשבה, די גמרא זאגט אפילו א מענטש קען זאגן אז ער האט נישט געטון קיין עבירות, מענטש קען זאגן איך האב נישט געטראכט פון אן עבירה, איך האב נישט געטראכט פון אן עבירה. דער רבי האט געזאגט אז א מענטש וועט נעמען די תורה, מאכן זיך א שיעור אין משניות, זיך מאכן א שיעור אין גמרא, און אפילו ער פארשטייט נישט, אפילו ער פארשטייט נישט, מען קען נישט פארשטיין, וויאזוי קען מען פארשטיין גמרא, וויאזוי קען א מענטש פארשטיין גמרא און משניות אז ער האט גענומען די די מח און וטמאו כל השמנים, מח איז אים פארשמירט געווארן, ער האט געקוקט, ער האט געוואטשט שלעכטע זאכן, ווי ווי ווילסטו יעצט פארשטיין, ווי ווילסטו יעצט פארשטיין אלוקות, ווי ווילסטו יעצט פארשטיין תורה, דעם אייבערשטן אליינס.

דאס איז געווען אין מצרים, דער רבי זאגט אז משה רבינו איז געקומען ארויסנעמען די אידן פון מצרים, האבן אים געפרעגט בלעם'ס קינדער, מען האט היינט געלערנט, בלעם איז געווען אין מצרים, געגעבן א עצה פאר פרעה ווי אזוי מען קען אונטערברענגען די אידישע פאלק, בלעם'ס קינדער זענען געווען זייער קלוגע מענטשן, קלוגע מענטשן. זיי האבן פארשטאנען, זיי האבן גערעדט, זיי האבן אנגעפירט טאלק שאוס, זיי, ס'איז נישט געווען סתם ווי די קוקסט די פיקטשער מיטן אייזל מיט בלעם, קלוגע מענטשן, זיי פרעגן משה רבינו, וואס קען, וואס פלאנסטו טון מיט אידישע קינדער, שקלאפן, קנעכט, שמוציג. ווער איז ברוך שווארץ? מענטשן אין אין אין ניטאמאל נישט נאר נישט נישט קיין אידן נישט הייליג נישט מאראליש פאר האט אויסגעריסן אזוי ווי מ' האט געטון אין ארץ ישראל ביי ערב רב האט אויסגעריסן די מענטשהייט אוועק גענומען מענטשן פון דער היים זענען געבליבן שלאפן אין אין די דזשאב אין די אין די זאמד אין די בלאטע משה רבינו ער זאגט איך האב א וועג. אמר אינש, איך גיי זיך אויסטיילן משניות'לעך גמרא, מ'גייט אנהייבן זאגן, זאגן, זאגן, ביז מ'וועט זיך אפוואשן, ביז מ'וועט צוקומען צו ווערן, די מח וועט ווערן ריין, די מויל וועט ווערן ריין, מענטש קוקט זיך אן, איך קען נאך האבן א תיקון, איך נאך, איך קען נאך ווערן ערליך, איך, דו ווייסט ווער איך בין? דו האלסט דרשות אז מען קען תשובה טון? דו האלסט דרשות אז מען קען ווערן א צדיק? די ווייסט ווער איך בין? דו ווייסט וואס איך בין? ווען דו וואלסט ווען געוואוסט ווער איך בין, דו וואלסט געוואוסט ווי איך וואלסט מיך ארויסגעווארפן! וואלסט מיך פארווארפן פון אלע וועלטן! איך בין שטינק פון עבירות! און איך בין פון די קראנקע עבירות! און איך בין. וואס שרייסטו? וואס פארפירסטו? דו ווילסט תשובה טון? קוקסט אפילו אריין אין אין אין אין אין שאלות ותשובות ברסלב דארט קענסט דאך זעהן וואס איז אשר בנחל זעהסטו די בריוון פון מהראש דו זעהסט א שאלה און מהראש איז דאך געווען אזוי שארף אויף א מענטש א מענטש א מענטש לויפט נאך קינדער א מענטש לויפט נאך קינדער מטמא זיין קינד און מהראש האט געהאלטן מ'דארף נעמען אזא מענטש איינזעצן אין תפיסה פאר די לעבן פאר די לעבן א מענטש לויפט נאך קינדער מאלעסטעד קינדער, לויפט נאך קינדער, פאר די לעבן איינשפארן. נאכדעם וועסטו זען בריוון ווי איינער שרייבט זיין עבר, ער שרייבט זיין עבר, און ער שרייבט ער האט תשובה געטון אבער ער קען נאך האבן א תיקון, איך קען נאך ארויסגיין פון דעם, א בריוו אין שאלות ותשובות ברסלב, קען איך נאך ווערן נארמאל, קען איך נאך געזונט ווערן, קען איך נאך וועלן לעבן א געהעריגע לעבן אזוי ווי דער אייבערשטער האט באשאפן א מאן א ווייב, איך בין דאך. שרייבט אים יעדער קען. אויב דו ווילסט, ווענדט זיך צו דו ווילסט, אויב דו ווילסט, דו קענסט ווערן א געזונטע מענטש, און דו קענסט ווערן א הייליגע מענטש, דו קענסט ארויסגיין פון אלע דיינע בלאטעס, נאר נעמען די משניות און די גמרא, און בלייבן זאגן גמרא, זאגן משניות, וויאזוי הייסט נאך די עצה פון התבודדות דאס, דאס איז דאך א זאך וואס.

דאס איז די יום טוב פסח אונז אויפוועקן פון אונזער טיפע, מ'האט געהאט א לאנגע ווינטער, און יעדער איז געווען געסעטלט אזוי, יא, אלס איז געפארן וואך נאך וואך, יעצט זאגט מען ארויס מיט די חמץ, געב זיך א דריי איבער די גאנצע הויז, מאך פריש, דעק אלעס איבער, מאך אויף פון פריש, כשר אלעס, מאך אלעס איבער, הייבסט אן פונדאסנײ, פסח, איך הייב אן רעדן צו די אייבערשטער, ווען א מענטש נעמט אריין די מצה, די הייליגע מצה, הייבט מען אן צו באקומען אמונה, דער זוהר הקדוש רופט אן מצה די מיכל פון אמונה. אפילו מענטשן וואס גייען אויף דייעט, אפילו מענטשן וואס געבן אכטונג וואס זיי עסן, מ'זאל זיך מחיה זיין מיט יעדע, מיט יעדע, דער מענטש עסט דריי מצות א סעודה, פיר מצות א סעודה, אבער דער מענטש עסט א פערטל מצה א סעודה, אבער ער, ער קייעט יעדע שטיקעלע מצה, עס איז אמונה פאר מיך, נאך פסח איז א שאד אוועקצולייגן פאר נאך פסח, נאך פסח איז עס קרעקערס. טייערע קרעקערס, מען באצאלט אסאך געלט פאר דעם, ס'איז נישט ווערד פאר נאך פסח, נאך פסח קען מען באקומען ביליגע קרעקערס אין די געשעפטן, אלע מינים, מיט אניאן, מיט מיט מיט מיט קנאבל און מיט צוויבל, יעצט פסח, מען עסט די מצה, מען בעט הייליגער באשעפער איך וויל זוכה זיין צו אמונה, איך וויל זוכה זיין צו ווערן אויסגעהיילט, און איך וויל זוכה זיין צו האבן מען לערנט יעצט דאס געבעט מען זאל רעדן פון רעדן שיין אינדערהיים צו די ווייב, כ'האסט די היינטיגע דף און די נעכטיגע דף במידה שאדם מודד בה מודדין לו וויאזוי א מענטש פירט זיך אזוי פירט מען זיך מיט אים, א מענטש פירט זיך שיין ער רעדט שיין צו זיין ווייב וועט די ווייב אים טריטן, די ווייב וועט רעדן שיין צו דיך, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס, טריי עס אויס. ער רעדט נאכאמאל שיין, ער רעדט נאכאמאל שיין, און נישט א געמאכטע שיין ווייל פלעין ווייל ער וויל שוין צוריק באקומען דאס צוריק רעדן שיין, ס'מיינט אמת'דיג שיין, עכט האלטן, בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער איך וויל טרעפן גוטס אין מיין ווייב, איך וויל זען גוטס אין איר.

רש"י האט פארציילט אז ס'איז געקומען א איד ער פלעגט וואוינען אין אניפאלי פלעגט אייביג געבן געלט טראגן זיין מעשר פאר די הייליגע רב זישע רב זישע איז נאכנישט געווען דעמאלטס באוויסט רב זישע איז געווען א תלמיד דעם הייליגן מגיד יעדע וואך זיין מעשר האט ער געטראגן פאר די הייליגע רב זישע איין וואך קלאפט ער אריין וואו דא זישע נאכנישט גערופן רב זישע זישע זאגט די ווייב גנענדל ער איז געפארן צו זיין רבי זאגט ער וואס? ער האט א רבי? איך פארשטיי נישט. וואס דארף איך געבן די מעשר דעמאלטס פאר אים? קען דאך גיין קען דאך גיין טראגן די מעשר פאר מיין רבי'נס רבי. איז מה דאך אז איך געב פאר זישע מעשר באקום איך שיין שיינע הרחבות. כ'וועל גיין צו די. ער האט אויפגעהערט צו ברענגען געלט פאר די הייליגע רב זישע, און ער פלעגט פארן קיין מעזריטש. ער האט געווארט אפאר וואכן זיך צוזאמזאמלען א ענוועלאופ מעשר. ער גייט עס געבן פאר די הייליגע מגיד, און דער איד טוט אנפאנגען גיין מטה מטה זיין פרנסה, ווייניגער און ווייניגער. ער האט נישט וואס צו טון, ביז ממש אויס געלט. האט ער געזאגט ער גייט ער גייט ער גייט צוריק צו רב זישע. ער קלאפט אריין צו רב זישע, ער פרעגט אים איך פארשטיי נישט וואס גייט פאר דא, איך פלעג אייך ברענגען מיין מעשר, איך האב געמיינט איר זענט דער רבי, איך האב געמיינט איר זענט דער צדיק, האב איך געהאט שפע, איך בין געוואר געווארן אז דער רבי האט א רבי, און איך דארף גיין צו די גרעסערע רבי, האב איך פארלוירן מיין געלט. זאגט אים רב זישע זייער פשוט, במידה שאדם מודד בה מודדין לו, וויאזוי א מענטש מעסט זיך, מעסט מען זיך מיט אים, ווילאנג דו האסט נישט געזוכט עפעס די העכסטע צדיק, האסט מיך געקענט, האסט געטראכט א גוטע איד, א וואוילע איד, רב זישע. ווייסט ער לערנט ער דאווענט כ'ווייס נישט וואס ער מאכט לאמיך אים געבן צדקה האט מען אויך נישט געקוקט אין הימל ווי מ'זאל געבן די גרויסע עשירות ביסטו אויך גוט אז דו האסט אויפגעהערט דו ביסט געגאנגען זוכן די רעבעס רעבעס רעבע דו ביסט געגאנגען צו די עכז וועט מען אויך זוכן וועם מ'זאל געבן שפע אזוי האט ער געזאגט אויף זיך גיי איבער אבער דאס איז נוגע אינדערהיים אז א מענטש רעדט שיין אינדערהיים וועט מען צוריק רעדן שיין. אבער וויאזוי קען מען זיי וויאזוי קען מען רעדן שיין נאר אז מען עסט מצה און נאר אז מען רעדט צום אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיר איך זאל געדענקען וואס כ'האב געטון אין מיין לעבן און איך זאל תשובה טון א מענטש מיינט ס'קומט אים ס'קומט אים ס'קומט אים מיין ווייב קומט מיר מיין ווייב דארף מיר מאכן די ווייב דארף דיר מאכן אדער מאכט דיר זאג יישר כח האסט געלערנט די היינטיגע דף אינגערמאנטשיק? האסט נאכנישט געלערנט די היינטיגע דף? א מורא'דיגע דף גמרא האט מען געהאט פריער כלב האט חתונה געהאט צו וועם? מרים, זאגט די גמרא, מרים איז געווען א פארלאזטע מיידל, קיינער האט מיט איר נישט געוואלט חתונה האבן, זי האט געהייסן עזובה, און זי האט געהייסן יריעות, זי האט געהאט א שרעקעדיגע פנים, אן קיין קאלער, א בלאסע פנים, און עזובה, קיין בחור, רש"י זאגט, קיין שום בחור האט נישט געוואלט מיט איר, האט נישט געוואלט נעמען די שידוך. ער האט יא געוואלט נעמען די שידוך, ער האט געטראכט אפשר וועט ער האבן קינדער צדיקים דורך די מיידל א שוועסטער פון משה רבינו, בודקים באחיה! און זי איז קראנק געווען, ער האט זיך געדארפט פארענען מיט איר, ברענגען געלט, טראגן צו דאקטוירים, און די ציינער פאררעכטן, א אינגערמאן זאגט איך האב שוין ענדליך אוועקגעלייגט אפאר דאלער, מ'האט געשריבן פאר א דאון פעימענט, מיין ווייב איין רוט קענאל מיט נאך א רוט קענאל מיט נאך א רוט קענאל און די אינשורענס קאסט און קאווערט עס נישט, נאך צוויי טויזנט דאלער און נאך דריי טויזנט דאלער און נאך פיר טויזנט דאלער, דו קאסט מיך און דו קאסט מיך און דו קאסט מיך, דו עסט מיר אויף מיין גאנצע געלט! דו עסט מיר אויף מיין גאנצע געלט! דאס שרייט מען אריין אויף די ווייב, ווער געבט דיך די געלט? וואס דארפסטו געלט? וואס איז דא צו טון מיט געלט? וואס קען מען טון מיט געלט? גארנישט דו ווייסט דו ביסט א יונגל דו האסט חתונה מוזטו וויסן איין זאך דארפסטו טון מיט געלט קענסט עס אהיים ברענגען אז די ווייב זאל קענען ברענגען א א רייניגער א קלינינג לעדי זאל העלפן אויפרוימען די הויז וואס איז דא צו טון מיט געלט נו דו האסט שוין חתונה געהאט וואס איז דא צו טון מיט געלט נישט דא וואס צו טון מיט געלט דו וועסט עס אוועקלייגן ס'וועט פון דעם נישט ארויסקומען נאך געלט.

ווען דו האסט עס נישט וועסט קענען דאווענען, וועסט קענען לערנען, וועסט קענען גיין, וועסט קענען קומען, וואס דו, דו שרייסט אינדערהיים, דו עסט מיר אויף מיין געלט, דו קאסט מיר ציינער קאסט מיר, דו ווילסט א פרוי אן ציינער, דו ווילסט א פרוי איך וועל דיר ברענגען, ווי עס איז געווען, געדענקסטו ווען עס איז געקומען איינשרייבן די קינדער אין מוסד בעלז? פאר צען יאר צוריק א גאנצע מעשה געווען. איינער קומען איינשרייבן די קינדער מען זאל נישט אריינעמען די קינדער אין די מוסד. שוין ארויסגענומען נאכדעם ווייל קומען אן ציינער שרייט צו מיר אין אפיס מיין מיין עקס מיין גרוש מיין געוועזענער מאן אויסגעהאקט די ציינער האט נישט קיין ציינער קומען שרייען אן ציינער שומו שמים. ציינער קאסט דאך ברוך השם, איך צאל געלט, און די קינדער זאלסטו אויך גיין טראגן צום דענטיסט, לאז זיי נישט פארנאכלייזיגן, די לייט קומען אהיים, נעם קער פון דיינע קינדער, טראג זיי בודק זיין, אפשר דארף מען עס מסדר זיין, וואס איז די הפקרות, די אייבערשטער זאל העלפן, די אייבערשטער וועט העלפן אז דו וועסט זיי נעמען צום דענטיסט, אז דו וועסט זיי נעמען צום דענטיסט וועט דער אייבערשטער זיי העלפן. און אז דו וועסט זיי נישט נעמען צום דענטיסט וועט ער וועט ער פארלירן די ציינער שפעטער. נעם דיינע קינדער צום דענטיסט, אפשר דארף מען מאכן ברעיסעס, אפשר דארף מען פאררעכטן די ציין טוט די עס טוט דיך וויי, לאמיר זען, ס'איז דא א לאך, נעם קער פון דעם, זיי אכטונג. אבער אז דו וועסט גיין התבודדות, רבונו של עולם העלף מיך איך זאל געדענקען ווער איך בין און וואס קומט מיר.

ווייל איינער פרעגט וויאזוי קען איך חתונה האבן לשם שמים? וויאזוי קען איך טראכטן פונעם אייבערשטן? טראכט ס'איז א קינד, א קינד אין א קינדער שטוב, מען האט איר נישט אויסגעלערנט קאכן, מען האט אים נישט אויסגעלערנט, מען האט איר נישט אויסגעלערנט באקן, נו, בוי איר אויף, מען וועט קאכן צוזאמען, קינד, מען וועט קאכן צוזאמען, מען וועט זיך צוזאמען בויען, איך האב אויך זאכן וואס מען האט מיר נישט אויסגעלערנט, און דו וועסט מיך אויך, דו וועסט מיך מחזק זיין אויף מיינע שוואכקייטן,

כ'ווייס נישט, אזוי מקנא ווייזט מיר הערסט אויף א אנדערע תלמיד הישיבה, א קאפל איז געקומען אויף שבת שפאצירן א גאנץ נאכמיטאג, איך קוק ארויס אין די באנגעלאו א גאנץ נאכמיטאג, כ'קען נישט, די אויגן גייט מיר ארויס, צו זען ווי זיי שפאצירן, זאג איך דיר נאר וואס דו ביסט, זיי זענען געקומען דא פאר די לעצטע מאל טריי אוט צו מיר, פרובירן צו מאכן צוריק די מערידזש זאל ווייטער גיין. און דער יונגערמאן האט נישט געוואלט פאלגן און האט זיך טאקע גע'גט און געשחט'ן פיר פינעף קינדער אויפן מזבח. און דער יונגערמאן קוקט ארויס אין די באנגעלאו פון די פענסטער קען נישט שלאפן שבת נאכמיטאג ער זעט ווי א קאפל שפאצירט. א חסר דעת. קוקסט אויף א צווייטן, דו ווייסט וואס גייט אריבער אויף א צווייטן. גיי צום אייבערשטן, רבונו של עולם העלף מיך, וואס איז געשען מיט מיר, איך בין אבי אבות הטומאה, טומאת מת, וואס קוק איך אויף א צווייטן, וואס זע איך אויף א צווייטן, דאנק איך דאנק דיך אייבערשטער אז איך בין נישט קיין איינזאמער מענטש, שכח האסט מיר געגעבן א ווייב, אייבערשטער העלף אלע בחורים, יעצט איז א צייט, פסח איז א צייט פון שידוכים, סיי סיי די ערשטע טעג פסח און סיי די צווייטע טעג פסח, דאס איז א צייט פון שידוכים, נישט א צייט פון, צייט פון ארגאניזעישן צו מאכן. ס'איז אויך א צייט פון ארגאניזעישאן צו מאכן צו מאכן פרנסה פון שידוכים אז וועסט דיך איינשרייבן ביי אונז וועסטו יעצט געהאלפן ווערן א שידוך אבער גיי צום אייבערשטן רבונו של עולם העלף מיר איך וויל א שידוך און אייבערשטער העלפט מען האט קינדערלעך האלט עס נישט אפ האלט עס נישט אפ מען טאר נישט אפהאלטן קינדער חתונה צו האבן מען טאר נישט אפהאלטן מה דעלך סני לחברך לא תעביד דו וואלטסט געוואלט זיין אליינס.

לאָז דיך לעבן אַזױ װי דער אײבערשטער האָט געמאַכט די װעלט זאָל לעבן, די װעלט זאָל אָנגײן. זאָלסט דאָך חתונה מאַכן דײַנע קינדער, אױסהערן שידוכים, נישט אָפּזאָגן קײן שידוכים. איך קען, איך קען האָבן אַזאַנס, איך קען האָבן אַזאַנס, איך קען האָבן אַזאַנס, איך קען האָבן אַהער, איך קען האָבן אַהין. אונדז אַלײן זאָל מען דאַנקען דעם אײבערשטן, װאָס אונדז האָט מען געהאַט אַ צדיק, װאָס האָט זיך אַזױ מוסר נפֿש געװען, מוהרא"ש האָט זיך אַזױ מוסר נפֿש געװען, אַז אונדז זאָל מען שױן קענען, שױן אָנגעגרײט אַ װעג פֿאַר אונדז, מען קען חתונה מאַכן די קינדער, עס קאָסט נישט קײן געלט חתונה צו מאַכן די קינדער, עס קאָסט נישט קײן געלט צו לעבן. איך קום דאָ אַרױס אין שטעטל. א פלאץ פון גן עדן, מענטשן לעבן, קען לעבן, יום טוב. א משפחה זאגט מיר זיי זענען געקומען פון קרית יואל אהער מיט א קאר סערוויס, קאסט הונדערט צוואַנציק דאלער א וועג, דא איינקויפן אין די באזאר, קליידער פאר די גאנצע משפחה, און צוריק הונדערט צוואַנציק דאלער, פאר צוויי הונדערט און פֿערציק דאלער, זיי קומען דא איינקויפן די גאנצע משפחה, צוזאמען קאסט דא דרײַסיק פֿערציק דאלער.

כ'האף נאר אז ער וועט ארויסקומען פון די בשאו וועט ער וועט ער וועט מיר נישט צוגראדזשען אז כ'האב געברענגט אזא קומט ער מיר זאגן ר' שמעון וואס כ'האב געבעטן דאס האב איך. שקויעך אייבישטער. שקויעך אייבישטער. ביסט דאך אזוי גרויס אייבישטער. וואס? וואס וואס האב איך געבעטן אזוי. איך טו מיך אן נאך א שידוך פאר איינעם, זאגט ער צו מיר איך מוז זעהן וואס ס'איז נאך די בשאו דא, זאגט ער מיר אזוי, ממש דאס, אנגעשריבן אין מיין תפילה צעטל, אזוי הויעך און אזא קאלער און אזוי, אייבערשטער דו ביסט אזוי גרויס, אייבערשטער דו ביסט אזוי גרויס, אבער דאס איז פאר מען זינדיגט, נאכדעם איז א האלב יאר נאך די חתונה, היט זיך נישט די אויגן אדער, הערט אויף דאווענען, הערט אויף לערנען, ער איז שוין געווארן קלוג, איך ווייס נישט צי דאס איז גוט פאר מיר, איך וואלט געקענט באקומען עפעס בעסער.

גן-עדן לעבן. קיינער האט דיך געצווינגען צו שרייבן די בריוו. האסט דאך געשריבן צוויי חדשים צוריק ס'איז מיר אזוי גוט, ס'איז מיר אזוי גוט. וואס איז יעצט געשען א חודש שפעטער? וואס איז יעצט געשען? וועסט צוריקגיין צום אייבערשטן, וועסט נאכאמאל בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, איך זאל געדענקען קיינער קומט מיר גארנישט. יא אבער די הויז איז איבערגעדרייט, די הויז איז איבערגעדרייט, ס'טוט זיך, טישן אויף בענק, און די קינדער, נו, מיר צוזאמען, אונז גייען מיר זיך צוזאמען, אונז גייען מיר צוזאמען, אזוי ווי א מענטש טרעפט איינעם אין א צרה, ביידע זענען אין וואלד, אונז גייען מיר צוזאמען קעמפן פאר אונזער לעבן, אונז וועלמיר זיך בויען א הויז אין וואלד, אונז וועלמיר זיך נישט איבערלאזן איינער דעם צווייטן, און אונז וועלמיר זיך אויף, איך וועל בויען א שטוב מיט מיין ווייב צוזאמען.

איך בין נישט מקנא די אינגערמאן, ווייל איך האב די שיינע הויז און איך ווייס די נערוון וואס איז דא אין מיין ווייב און די קינדער, ריר דיך נישט, ריר דיך נישט, אהין, אזא אויסגעשטעלטע פיקטשער, ער וויל נאר גיין צו די שטוב וואס טוט זיך, און די אינגערמאן וואס זיצט אין די שטוב וואס טוט זיך טראכט נאר ווען הייבט זיך אן צו רוקן די מצב דא. אפשר קען איך אהין גיין? דארף מען נאר זיין צופרידן און בעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זען דאס גוטס אין יעדן איינעם, בפרט אין די ווייב, דאס איז פסח, פה סח, הייב אן שמועסן מיטן אייבערשטן, די אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זוכה זיין, קענען ארייננעמען דעם רבינ'ס עצות, זיך מאכן א שיעור אין די ספרים, בריוון, אשר בנחל, ליקוטי מוהר"ן, האט דער רבי צוגעזאגט אז ווער ס'וועט לערנען זיין ספר ליקוטי מוהר"ן וועט ווערן א בעל תשובה, וואס נאך דארפסטו? וואס נאך דארפסטו? ווער ס'גייט לערנען מיין ספר אפילו די אדערן זענען אים פארשטאפט, ווען מען האט אדערן פארשטאפט, א מגושם'דיגער מענטש, פארגרעבטער, וועט ער זיך אנהייבן צו ציען צום אייבערשטן, ער וועט אנהייבן בענקען צום אייבערשטן, ער וועט אנהייבן, וואס דער רבי מאכט מיט א מענטש, דאס קען מען זיך נישט פארשטעלן וואס דער רבי מאכט מיט א מענטש, מ'דארף נאר האבן.

יעדער זאל בלייבן מיט זיין חסידות, יעדער זאל בלייבן מיט זיינע ניגונים, יעדער זאל בלייבן מיט זיינע מאכלים, יעדער זאל בלייבן מיט זיינע מלבושים, כ'נעם דעם רבי'ן פאר חיזוק, הייב דיך אויף, גיי ווייטער, גיי צוריק נאכאמאל צום אייבערשטן, נעם אריין אמונה, נעם אריין אמונה, אלעס איז די אייבערשטער, איך, מיין טאטע, מיין מאמע, מיין ווייב, מיינע קינדער, מיינע יא קינדער, מיינע נישט קינדער, מיין, מיין, מיין דזשאב, מיין דיעל, איך קען גארנישט טון.

א פלאץ וואו איך קען אהיים קומען און ס'איז איבער געדרייט, ווי לאנג נעמט ווי לאנג נעמט פאר א אינגערמאן צאם נעמען א הויז? איז ארויס געגאנגען יעצט נאך מעריב און אהיים געגאנגען העלפן א ווייב מ'קען זיך אויך נישט א עצה געבן וואס וואס זענען זיי מלאכים אויבן איך העלף איר זי העלפט מיר נו געב איר א כוס גיי לייג שלאפן די קינדער איך קען נישט איך פאל פון די כוחות קינדער פאלגן מיך נישט קינדער פאלגן נישט א מאמע נו.

אזוי קיינער וויל נישט רעדן וועגן שלום בית מ'מעג נישט שריי אריין רעדן שיין צו די ווייב ווער רעדט נישט שיין צו די ווייב ווער רעדט שיין צו די ווייב אייבערשטער זאל העלפן מ'זאל קענען ארייננעמען אין זיך אמונה מ'זאל קענען ארייננעמען אין זיך די הייליגע מצה די הייליגע פסח קענען שמועסן מיטן אייבערשטן שוין אמאל געמאכט התבודדות לוי יצחק. וואס איז התבודדות? א בחור קומט מיר זאגן, כ'האב זיך מתבודד געווען, כ'האב געבעטן באשעפער העלף מיר, כ'זאל טרעפן א היטש. ס'איז נישט התבודדות. דאס איז א שיינע תפילה וואס האסט געמאכט, א שיינע תפילה, באשעפער העלף מיר טרעפן א היטש. שכוח, אייבערשטער כ'האב געטראפן א היטש. ביוטיפול! הערליך! וואס געמאכט התבודדות היינט, יא. כ'האב געבעטן דעם אייבערשטן אז מ'זאל אנקומען אין ישיבה, מ'זאל נאכנישט דאווענען, מ'זאל דאווענען אביסל שפעטער. התבודדות? שיינע תפילה! שכוח אייבערשטער! ווייסט וואס התבודדות איז? הייליגער באשעפער העלף מיך, כ'בין אנגעפילט מיט איך, איך, איך, איך, ס'קומט מיר, ס'קומט מיר, ס'קומט מיר, וויאזוי נעם איך עס ארויס פון מיר, רבונו של עולם. הייליגע באשעפער איך בין אנגעפילט מיט אזעלכע נישט גוטע זאכן אין מח איך וויל זוכה זיין צו טראכטן פון דיר הייליגע באשעפער ווען וועל איך זיין א ערליכע איד אה דאס איז שוין התבודדות אה דאס איז שוין התבודדות הייליגע באשעפער איך בין א ווייס נישט וואס מאכט אזא שלעכטע מוד איך וויל הרג'נען מענטשן איך ווייס נאכנישט וואס איך ווייס נישט וואס איך קען נישט כ'קען קיינעם נישט דערליידן, מיין מאן, מיין ווייב, מיינע קינדער, ס'ברענט אין מיר דער כעס דער דער דער נישט גוט האט זיך אריינגעכאפט אין מיר, רבונו של עולם וואס טו איך, דו נעם מיך ארויס פון מיין גלות, אזוי שמועס'ט ער, רבונו של עולם נעם ארויס מיר מיינע שלעכטע מידות, רבונו של עולם נעם ארויס מיינע פארדארבענע עקלדיגע תאוות, רבונו של עולם כ'וויל זיין ערליך, כ'וויל זיין גוט, אה, ער איז זיך מתבודד, ער רעדט זיך אויס צום אייבערשטן. די הייליגע רבי'ס וועג, די הייליגע רבי, די הייליגע באשעפער, יעדער האט אמונה, איך האב א שטריימל, איך האב נישט קיין אמונה, איך האב פיאות, איך האב א בארד, איך ווייס דו ביסט דא, איך ווייס דו האסט באשאפן די וועלט, אבער איך זאל וויסן אז עס איז גארנישט דא, עס איז גארנישט דא, עס איז נאר דיך, עס איז נאר דיך, עס איז אלץ פאפעט שאו, דער גייט און דער קומט. שוין אמאל געזען א פאפעט שאו? יא, וואס האסטו געזען? די רבי מאכט א פאפיט שאו, יא עס קומט אריין א דאלי, שטעקט אריין די הענט, אזוי זעמער אונז, מענטש מיינט איך האב עס געמאכט, דער האט עס געמאכט, איך האב עס געמאכט, געהערט זייער א שיינע מעשה, איך פארצייל עס א מעשה, אסאך מאל גייט אריין בעסער אין קאפ פון אמונה, קענסט די מעשה דא די מיט די שידוך? א יונגערמאן האט געהאלטן ביי די ערשטע ביי די ערשטע קינד און אנגעטראגן א גוטע שידוך אבער ער האט געוואלט מאכן די שידוך אבער זיין שווער און שוויגער האט ער געוויסט אז זיי וועלן הערן אז ער מאכט די שידוך אז זיי זענען געווען אין קאנטרי מיט דעם מחותן'ס עלטערן עפעס געווען וועגן א די קינדער האבן זיך עפעס צעקריגט מיט א טאפ אין סווימינג פול און זיי רעדן נישט א קלייניקייט די ווייסט א מחלוקת געהאט עפעס א טאפ ביים שווימען ער האט נישט געוואוסט וואס צו טון ער האט געגאנגען פרעגן זיין ראש ישיבה וואס צו טון ראש ישיבה זאגט אים קוק עס איז א גוטע שידוך דארף מען זען א עצה ווי אזוי דיין שווער און שוויגער זאלן נישט זיין ברוגז דיר און כ'האב א גוטע עצה זאגט ער גיי אריבער צו דיין שווער און זאג נישט די מאכסט א שידוך אינוואלוו אים. קענסט די מעשה דא אינוואלוו, זאג אים, זאג אים מ'טראגט אן דיר א שידוך, דו ווילסט פרעגן די שווער און שוויגער ווייל דו ווייסט אז זיינע עלטערן און די די די די אנדערע צד'ס עלטערן זענען געווען אין קאנטרי עפעס, דו ווילסט וויסן צו זענען גוטע מענטשן, אזוי ער וועט פילן אזוי ווי ס'איז, קענסט די מעשה. אז ער וועט ער לכאורה וועט ער דיר צושטופן צו די שידוך, ס'איז א מעשה פון א מאן. ער גייט ארום מיט די ווייב, ביינאכט מען טוט זיך אן, מען גייט רעדן וועגן א שידוך. ער גייט סתם אזוי, מען שמועסט על דא ועל הא, אז מען האט אנגעטראגן עפעס א שידוך, און נישט קיין אהנונג ווי די משפחה, אבער איינער זאגט אז עס איז געווען אמאל אין קאנטרי מיט די שווער, מיט די שוויגער. די מענטשן? שלעכטע מענטשן ס'איז נישט קיין שלעכטע מענטשן בעצם ס'איז דאך א אלטע מעשה בקיצור טו עס יא טו עס נישט טו עס יא טו עס יא אבער ווייסט וואס זיי זאגן די שווער רופט זיך אן פארן איידעם אז איך האב נישט קיין פראבלעם אבער מיין שווער דארט איז דאך געווען א מחלוקת ס'איז דאך געווען א אלטע זאך ווען ער וועט הערן פון די שידוך וועט ער נישט קומען צו די חתונה סאו לאמיר אריבער גיין צוזאמען מ'וועט אים אינוואלוון, מ'וועט אים מאכן כאילו ער ווייסט וועגן די שידוך, אזוי, און די די די איידעם טראכט צו זיך, ער קוקט אויף זיין ווייב, נאר נישט אויספלאצן א געלעכטער, ווייל מ'מאכט אים שוין די שפיל מיט דעם. בקיצור מ'גייט אריבער, און די אלע, שוין א עלטערע איד, בעט אים עפעס א שידוך, די מעשה זאגט ער אים, שידוך? יא, זאג מיר איין מעשה, עפעס איז געווען, ער געדענקט שוין נישט וואס, אבער. א מענטש פילט אזוי אז מען אינוואלווד אים, קיצור מען האט געמאכט די שידוך און אזא מין שמחה, און דער איידעם זאגט פאר די ווייב נישט אויסזאגן אז מען האט אויסגעפאפט דעם שווער און שוויגער, עכט האט מען זיך שוין געוואלט מאכן אן אים, און דער שווער און שוויגער זאגט פארן איידעם נישט אויסזאגן פאר זיידי, און ער גייט צוריק צו דער ראש ישיבה זאגן א שכוח פאר די שידוך און דער ראש ישיבה זאגט אים דו גולם וואס דו ביסט. מ'האט דיך אויך געמאכט אינוואלוו מ'האט דיך געוואלט אז דו זאלסט דו זאלסט עס מאכן דעם שידוך, דער שידוך איז שוין אן דיר אויך, מ'האט געוואוסט אויב מ'וועט עס מאכן די מיידל און די בחור וועלן זיך טרעפן עסטו שפרינגען, מ'האט דיך עס אנגעטראגן, און דו הערסט עס אויס, און גיב מיר א טאג עס איבער צו טראכטן, אה איך האב געמאכט א שידוך, און די שווער, גיי און זאג געמאכט א שידוך, ס'איז א מורא'דיגע פאטש אין פנים, ער האט געמאכט די שידוך, עס איז א פאפיט, די גאנצע זאך איז פאפיטס, די גאנצע זאך. קויפן און פארקויפן און קומען און גיין. דאס איז דאס הויכע פרייזן און איינשטעלן. וויל איך נישט פארציילן קיין טשאדעלע באבע מעשיות, אבער דער רבי האט עצות, פארשטייסט, די סחורה אין די האנט. איך גיי אוועק פון די דרשה, איך גיי רעדן צו די אייבערשטער, רבונו של עולם העלף מיר, אפילו איין מינוט, רבונו של עולם העלף מיר, וואס קומט, וואס האלט איך אז מיין ווייב קומט מיר? וואס האלט איך אז מיין ווייב קומט מיר? זעלבע זאך פאר ווייבער, ווער ס'הערט די דרשה, ווער ס'הערט די דיבורים פון רעדן, וואס האלט איך אז מיין מאן קומט מיר, וואס? איינער טוט מיר גוט, שכוח, איינער מאכט מיר גוט, שכוח. אלעס געקאווערט, טאשע לעמפ, אבער די קינדער האב איך נאכנישט גערעדט וועגן די קינדער. וואס הייסט רעדן שיין צו די קינדער? וואס הייסט רעדן שיין צו די קינדער? מ'דארף געבן כבוד פאר די קינדער וואס? דא פרעגן די קינדער וואס זיי זענען מחליט וויאזוי מען זאל פירן די שטוב, שלעמעל, דאס איז די פארדארבענע וועג פון די טערעפי ווארלד, דא פרעגן די קינדער וואס זיי זאגן ווי אזוי מען זאל אנפירן די רולס אינדערהיים, די קינדער זאגט מען וואס צו טון, די קינדער זאגט מען. דו גייסט אריין אין א געשעפט מיט דיין זון, דו פרעגסט אים וואסערע סוט ווילסטו? דיין קינד מיט די פיר יאר ווייסט וואסערע סוט ער וויל? דעיס, דעיס שטייט שיין אויף דיר און דעיס נעמען מיר. אה, איך וויל דעיס. יא אבער טאטי זאגט דעיס נעמען מיר. אבער די שכן האט אזא געים. יא, אונז האמיר נישט די געים. וואס מיינט רעדן שיין צו קינדער? פרעג דיך, נו? איין זאך טאר מען נישט טון, מען טאר זיי נישט פארשעמען, מען טאר זיי נישט ביסט גארנישט, קלאץ, טיפש, גולם, שלעכטער.